לעילוי נשמת ר' מנחם מענדל ב ר ראובן צבי יהודה עליו השלום פייגלשטאק ליום היארצייט שלו א' אייר.
משיחת כ' טבת תשמ ט. דרך זה איז דאך אויכעט פארשטאנדיג בפרט נאך אז מען האלט. אין דעם טאג פון דעם הילולא פון דעם רמב ם איז דאך דעמאלט איז דאך כל עבודתו אשר עבד במשך ימי חייו, איז דאך פועל פעולות ביז ישועות בקרב הארץ כמדובר כמה פעמים, איז דאך אויכעט פארשטאנדיג בפרט נאך לויט ווי מען זאגט אז בשעת א יארצייט איז דאך דעמאלט איז אן עליה שלא בערך איז דאך פארשטאנדיג אויכעט בנוגע צו עיקר ענינו וואס דאס איז דאך לימוד התורה און הבנה והסברה אין תורה ביז אין אן אופן פון כל התורה כולה איז דאך דא ביתר שאת וביתר עז אין יום ההילולא שלו על אחת כמה וכמה מען האט עס אין א בית הכנסת און בבית המדרש פון נשיא דורנו פון דעם רבי'ן דעם שווער איז דאך דעמאלט מעצמו מובן וגם פשוט אז מען דארף נאכאמאל מסיים זיין דעם רמב ם און מסיים זיין אים בדיוק בלשון הרב, על כל פנים די לעצטע הלכה פון די ספרו האחרון הארבעה עשר, מספר יד החזקה. דאס איז אויכעט דער סיום פון חמשה חומשי תורה, האט אויכעט דער לשון יד החזקה, פארשטאנדיג אויכעט דער תוכן פון יד החזקה, אזוי אויכעט בנוגע צו ספרו של הרמב ם בנוגע צו די יד ספרי היד, און דארט גופא די הלכה אחרונה על כל פנים איז ס'א טירחא דציבורא אויף נאכאמאל איבערזאגן. על כל פנים בקיצור מער נישט ווי דעם לשון, אף על פי וואס מען האט דאך שוין געטון נעכטן און זיכער האט מען שוין אויך געטון היינט בכמה מקומות סיי בארץ הקודש סיי דא על אחת כמה וכמה אין טבריה וואס דארט איז דאך דער דער ענין פון זיין די טמון, וואס וואס האט מען דאך דארטן זיין גוף, וואס אין דעם גוף איז דאך גופא דילהון קדישא ביי יעדער אידן, על אחת כמה וכמה ביי א אידן וואס ער איז כולל כל התורה כולה, און געווארן א מורה דרך אויף כל הדורות כולם, כמדובר כמה פעמים, במילא איז דאך אויכעט פארשטאנדיג אז דער גאנצער. שטורעם מיט די גאנצע עניינים זענען דא בשלימות ואדרבה ביתר שאת וביתר עז אז ס'קומט צו נאך א סיום ובפרט נאך אז דאס קומט זיך בהמשך צו די סיומים וואס מ'האט געמאכט בכמה מקומות און אויכעט אלס הכנה צו די סיומים וואס מ'עט נאך מאכן לאחרי זה מצד חילוק הזמנים בפרט איז דאך דא כמה מקומות וואס מ'עט נאך מאכן דעם סיום אין זמן בפשטות לאחרי די זמן איצטער בפשטות, אף על פי וואס מצד די הלכות די הליכות למעלה איז דאך ווי ער זאגט אין אלטן רבי שלחן ערוך איז דאך קומט דארטן ארויף די זמנים כל יעדער בעתו ובזמנו וכו' ביחד בזה ביחד עם זה בפשטות וועט אויסקומען די סיומים ערשט לאחרי ווי מען מאכט דעם סיום געמאכט די סיומים דא פריער, מען מאכט דעם סיום אויכעט איצטער, ווייל ויהי רצון אז פון די אלע עניינים פון סיומים זאל שוין בפשטות ווערן דער סיום פון גלות, צוזאמען דערמיט אויכעט דער סיום פון העלמות והסתרים אין עניינים פון הבנה והשגה בתורה, ווארום לית תמן לא רמינהו ולא מחלוקת וכו', ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין אגרת הקודש. פון דער רעיא מהימנא בנוגע צו תורה בכלל און אין פנים און דארט גופא בנוגע צו פנימיות התורה, ממילא איז דאך פארשטאנדיג אז ס'וועט זיין אויכעט אבער דער לשון ווי ער זאגט אין רמב"ם ובאותו הזמן וועט עס ווערן אט דער זמן ממש וואס עס איז דאך אויכעט באווייזט א מראה באצבעו ואומר הנה און מ'זאגט באותו הזמן באווייזט יעדער באצבעו אז דאס איז דער זמן לא יהי' שם לא רעב ולא מלחמה בפשטות, ס'וועט אבער זיין דער רעב לדבר הוי' און דער צמא לדבר הוי' און מלחמה אין מלחמתה של תורה וואס דאס וועט דאך זיין אויכעט לעתיד לבוא אויכעט על דרך זה אויכעט ולא קנאה ותחרות. אבער דאך זיין דער ענין קנאה ותחרות אין תורה, אף על פי וואס יש עוד לומר אז לעתיד לבוא וועט זיין דער אופן הלימוד על דרך ווי אין תלמוד ירושלמי דערפאר ס'עט דאך זיין אלע בירורים אין אן אופן פון ווי על דרך ווי ס'אין ירושלים יראה שלם וועט דאך דעמאלט נישט דארפן אנקומען צו דעם סדר הלימוד נאר ס'זיין ווי תלמידי חכמים פון פון ירושלים און פון ארץ ישראל בכלל איז דאך מנעימים זה לזה בהלכה, דארף נישט האבן קיין קנאה ותחרות, און דער רעב און מלחמה אדער מען זאל זאגן אז דארט איז אויכעט דא די עניינים, און דער עיקר איז דאך אז זאל זיין דער בפועל, און די ביידע שיטות אדער א שיטה הכוללת את כולם במילא וועט אויכעט זיין. אז טובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויים כעפר ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את הוי' בלבד, דאס מיינט ער דאך כל העולם דעם גאנצע וועלט, און לפיכך איז אויכעט פארשטאנדיג אז וויבאלד אז אידן זיינען דאך אתה בחרתנו בכלל, ובפרט נאך לעתיד לבוא שטייט דאך דאס בגלוי, זאגט מען אז ולפיכך מוז זיין ביי אידן א יתר שאת וביתר עז, וויבאלד אז כל העולם איז האט מער נישט לדעת הוי' בלבד מיט אלע פרטי הלשונות, לפיכך איז פארשטאנדיג אז יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים ויבינו דעת בוראם כפי כח האדם, שנאמר ומלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים, מיט אלע פירושים בדבר, און דער עיקר א כמים לים מכסים אז ס'ווערט דער ביטול אין די מים מי הדעת הטהור אין תורה און דורך דערויף ווערט אינגאנצן איין זאך מיט ישראל דורך אורייתא איין זאך מיט קודשא בריך הוא, און ס'ווערט אין אן אופן מכסים אז מ'זעהן זעהט מען מער נישט ווי עצמות ומהות, מ'ווייס אבער אז דארט איז דא און עס איז אויפגעטאן געווארן על ידי מעשינו ועבודתינו, און בפרט נאך אויכעט ווי געזאגט אז ס'איז דא א שקלא וטריא צי די ווערטער לאחרי זה קומען אויכעט פון רמב"ם, אבער בכל אופן איז דאך דאס ווערטער הראויים למקום זה ולספר זה. ווארום זיינען דאך אפגעדרוקט געווארן דורך גדולי ישראל על אחת כמה וכמה אז ס'קען גאר זיין אז דאס איז די לשון הרמב"ם עצמו, זאל זיין דער ענין בפשטות א נשלמו די הלכות מלכים והחיבור כולו. ברוך שאמר והיה העולם בכללו בפרטו ובכללו, און אויכעט ס'איז אויכעט א שאלה אז דאס איז דעם רמבם'ס לשון, און בכל אופן איז דאך דאס א לשון פארבונדן מיט מנהג ישראל בכל מקום, און א לשון וואס איז כולל אין זיך גאר הכל, ווערט דער תם ונשלם שבח לקל בורא עולם. און זאל זיין בפשטות אין אן אופן אז ס'ווערט ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר יחדיו, ווערט זיך דאס דעמאלט די תמימות ובפרט נאך דאס איז שנה תמימה, און ס'ווערט אויכעט דער ונשלם אין אן אופן פון שלימות, און די אידן. האבן נאך מער דעם כח אויף נאך מער מוסיף זיין אין דעם שבח לקל בורא עולם, אז זענען נאכאמאל ממשיך מחדש אז דער אייבערשטער איז בורא עולם, נאכאמאל מחדש און בדוגמא ווי תורה חדשה מאתי תצא, אויכעט דער בורא עולם דער עולם חדש מאתי תצא, און דאס ווערט אפגעטאן בפשטות למטה מעשרה טפחים כמדובר. כמה פעמים, און דאס און ס'ווערט אויכעט דער והוא העיקר, די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, און מ'לערנט תורה צוזאמען מיט פון דעם רמב"ם, דערנאך צוזאמען מיטן רמב"ם, צוזאמען מיט תורה חדשה מאתי תצא פון דעם אייבערשטן אליין, און דאס ווערט אין אן אופן פון א יחוד נפלא ווי ער זאגט אין תניא, כמדובר בארוכה ועל כל פנים בערך ווי ס'איז געווען מיט א טאג אין אמת פון דעם יום הילולא, און אזוי זאל אויך זיין די התחלה חדשה על כל השנה כולה, און זאל זיין א שנה חדשה אין די אמת'ן חידוש, די גאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומיד ממש, און גיין מחיל אל חיל ביז יראה אל אלוקים בציון, מיט אלע פירושים בזה, והוא יכוננה עליון.